סאו ווי האב בין פאלאווינג דיס סטארי דיס פרשיות אויף יציאת מצרים און אנגעהויבן פון פרשת שמות וארא און אונז גייען עס אדורך אין א וועג וואס איז זייער אסאך זייער שטארק רילעיטעד און כמעט אזוי ווי טרענספארמד אינטו א סוגיא אדער א שמועס וואס וואס איך טוט דרייט זיך אין מיין קאפ אין די לעצטע תקופה און איז אנגעהויבן פרשת שמות וועגן די אסורה נא ואראה וויאזוי מע וויאזוי מען נאוטיסט זאכן וואס זענען אנדערש און אונז זענען געגאנגען פון דעם פרשת וארא צו די פראבלעם וואס איז וואס איז אין די מעשה דארט אויכעט ווי דאס די זאך אז א מענטש אמאל זיך מתעורר, א מענטש נאוטיסט זאכן מ'הייבט אן, מיטאמאל איז ער, זעהט ער מלאך השם בלבת אש בתוך הסנה, און ער זעהט עס איבעראל, אונז האבן געטראכט וועגן דעם, דא באמפן אריין אלעמאל גלייך אריין אין א גרויסע פראבלעם, און דער גרויסע פראבלעם איז וואס אונז רופן מאז באתי לדבר אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, ס'ווערט א, ס'ווערט גלייך פראבלעמען, און למעשה. מער בעומק אין יענע חלק פון די מעשה, אלע מכות, די גאנצע, אלע מכות זענען א געוויסע זין א חלק פון די פראבלעם, ווען אונז לערנען אביסל די מכות אין חדר, גלייך אז די אידן האבן גע ס'איז געווען גוט, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, און מ'לערנט אזוי ווי די מדרש האט געמאכט אזוי ווי א צד השווה פון דעם צו אלע אנדערע, אלע אנדערע מכות אז די די אידן אזוי ווי די קינדער אין חדר קומען אהיים און די אידן האבן געטרינקען וואסער און די מצרים האבן געטרינקען בלוט די גאנצע זאך אבער אמת'דיג אריין אז מען ווער ס'ווייסט די ווער ס'קען די פסוקים און ווער ס'פארשטייט וואס וואס איז מרומז. די אידן האבן זיך מורא'דיג דערשראקן פון די מכות, און מען קען זען די וואך אין די פרשה גאנץ קלאר, ווייל די פסוק, א גרויסע א גרויסע בשורה פון די יציאת מצרים איז געווען וואס עס שטייט אין מרה, עס שטייט אויף דעם שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו, דארט האט די אייבערשטער די ערשטע מאל, מען קען זאגן מען קען זאגן די ערשטע מאל אז די וואס די וואס וואס די תורה לייגט אראפ די מעסעדזש פון די תורה, די בשורה פון די תורה, די כללות פון די תורה, וואס די כללות פון די תורה איז, אזוי ווי ווער ס'ליינט חומש איז.

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, איך גיי דיך נישט געבן וואס איך האב געגעבן פאר פרעה, און גלייך דארף מען טראכטן וואס זאלן זיי מורא פון פרעה, פרעה האט באקומען עונשים ווייל ער איז געווען פרעה, איך מיין די גאנצע מעשה דא איז אז זיי זענען ארויס פון מצרים און אונז זענען נישט פרעה אונז זענען די אידן וואס מ'האט ארויסגענומען ער איז געווען דער רשע, און ס'זעט אויס.

וואס פרעה טוט מיט די אידן און די זעלבע למעשה אין א געוויסע זין וואס די אידן טוהן פאר פרעה אויך איז נישט ריכטיג דאס איז נישט די וועג צו לעבן די וועג צו לעבן איז זיך מתבונן זיין צו צו צו אנקומען צו די זאך פון תעבדון את האלקים על ההר הזה צו זעהן די די מראה הסנה וואס איך האב געזעהן דאס איז די תכלית פון לעבן און די פרעה די די ביסט זיך סותר צו דעם פאר דעם באקומסטו מכות אבער די אידן זענען אויך זיך סותר צו דעם זיי האלטן נישט דארט און וועגן דעם אלע מכות, באמת לאמיתו און מען קען חוקר זיין על פי פשט, זענען אויך אויף די אידן, דאס הייסט, די אידן באמפן אויך אריין און אין אונזער טרענסלעישן און אונזער טרענספארמעישן איז אלע צרות וואס ס'קומט אויף ווער ס'דינט נישט די אייבערשטער אויף ווער ס'האט נישט די חירות עולם באמפט אריין אויך אין די מענטש וואס איז זיך שוין יא נתעורר געווארן, פארקערט דא הייבט ווען מען זאגט אז רבותי די לעבן צו לעבן זיבעציג יאר און געלעבט איז גארנישט, מען דארף עפעס טון מיט דעם. ווען מען זאגט דאס, זאגט מען בעצם א גרויסע דין, א גרויסע משפט, א גרויסע, קומט פון דעם אסאך מכות, און דער וואס איז משים לבו צו דעם, ער באקומט מכות, און די מכות זענען אויף די אידן אויך. און יעצט די ערשטע מאל, למעשה די ערשטע מאל אין מרה, נאך מען איז ארויס פון מצרים, ס'איז שוין געווען קריעת ים סוף, מען הייבט שוין אן צו געבן די תורה, מען איז שוין נענטער אזוי ווי צו די תעבדון את האלקים על ההר הזה, זאגט משה די סעלושען פאר דעם, די סעלושען פאר דעם איז אדער די די וועג די וועג ארויס און די וועג וואס גייט בלייבן אזוי ווי די וועג אויף אויף קביעות'דיגע אופן פון די תורה און די גאנצע תורה איז כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כ'האב דיך איך האב דיך געבן א וועג, איך האב דיך געבן א רעצעפט ווי אזוי די קענסט לעבן מיט די תעבדון את האלקים די קענסט גיין מיט אסורה נא ואראה, דו קענסט זיך מסיר זיין פון די גלות מצרים, אבער דו גייסט נישט האבן די מכות, מען גייט, מען גייט אדורך, מען גייט האבן א וועג וואס גייט ארויס, גייט ארויס, ארויס פון די מכות. סאו דאס איז געווען די שמועס פון פרשת וארא, למעשה אז ס'איז דא מכות, אבער דאס ווייזט, דאס איז א חלק פון די תהליך, די ערשטע חלק איז עשר מכות, אזוי ווי די ערשטע, די ערשטע וועג, אין אנדערע חסידישע ספרים אדער. קבלה ספרים זאגן אז עס איז דא א גאנצע ליסט פון צענס אזוי ווי עשרה מאמרות, עשרת הדברות, עשר ספירות, און די עשר מכות זענען אזוי ווי די ערשטע, ווען מען הייבט אן פון מצרים, ס'איז שוין געווען פארדעם עשרה מאמרות, אבער ווען מען הייבט אן מצרים, די ערשטע זאך וואס איז דא איז עשר מכות, די עשר מכות אליינס דארף מען טרענספארמען צו עשרת הדברות, אבער וואס ס'מיינט אין מיין וועג דא. איז אז ווען מען הייבט אן, ווען מען באקומט עפעס א התקשרות, ווען א מענטש איז זיך מתחייב, ער זאגט צו, איך גיי, איך גיי זיין עובד השם, איך גיי נישט לעבן, איך גיי לעבן א לעבן פון מראה הסנה, פון תעבדון את האלקים, די ערשטע זאך וואס ער באמפט אריין איז עשר מכות, און זיי האבן געמאכט א ליסט אביסל פון די עשר מכות אין פרשת וארא, וויפיל זאכן גייען שלעכט און ס'גייט באמת'דיג שלעכט, ברוחניות, און ס'קומט ארויס אסאך פראבלעמען. פון די פון די קריאה פון משה רבינו איז נישט נישט נישט גארנישט די טענה פון די זקני בני ישראל אז די מה אתה הרעות לעם אז ער מאכט עס ערגער. און פרשת בא איז א זייער אינטערעסאנטע פרשה אין די קאנטעקסט ווייל פרשת בא איז רופט מען געווענליך די פרשה פון יציאת מצרים אבער אין אמת לאמיתו איז נישט ארויסגעגאנגען פון מצרים נאכנישט און די גרעסטע ראיה פאר דעם איז אז די שירת הים וואס איז באמת די שירה נישט אויף די נס פון קריעת ים סוף, די שירת הים איז די שירה אויף די יציאת מצרים און אפשר אויף די גאנצע גילוי, די גאנצע מהות פון כלל ישראל, די גאנצע היסטאריע פון כלל ישראל ביז ביז די בית המקדש, ביז השם ימלך לעולם ועד. און דאס זאגט זיך נישט אין פרשת בא. פרשת בא איז מען ארויס טעכניש פון מצרים אפשר, אבער מען האט עס, מען האט נאכנישט קונה געווען די גאולה. די גרויסע זאך פון פרשת בא, און אונז האבן עס מסביר געווען, איז דאס אז מ'קען, דאס איז אזויווי א מיטלדיגער סטעפ, עס איז זייער א וויכטיגער סטעפ וואס אונז רופן די ציפיה לגאולה, די ציפיה לגאולה איז אליינס א גאולה, איז אליינס א גרויסע פארט פון די גאולה, און די ערשטע נאכט פסח כאילו די די זכור את היום אשר אשר יצאתם ממצרים איז אסאך מער צו געדענקען די ציפיה לגאולה, צו געדענקען די ואכלתם אותו בחיפזון און מאכן א זכר פאר דעם חיפזון יעדע יאר פסח. וואס איז די גרויסע זאך פון די חיפזון? מען דארף מאכן א זאך אז מיר זענען ארויס, מיר זענען פריי. ווייל די ווארט פון פרשת בא, די ווארט פון יציאת מצרים וואס אונז רופן די ערשטע נאכט פון יציאת מצרים, איז א גרויסע חלק דערפון איז נאר דאס, טאקע דא צען מכות, און די אידן זענען נאך אלץ אין די צען מכות, דאס דארף מען וויסן. קלאר אז באמת די פשט איז אזוי, ס'איז נאך געווען אידן וואס זענען געווען קראנק פון מכת דבר, פון מכת ברד, און ס'איז געווען אידן וואס זענען געשטארבען אין שלשת ימי אפילה לויט חז"ל, דאס הייסט די מכות רעדן אן די אידן אויך, אז מ'זאל נישט מיינען די די מעשה אז די מכות זענען נאר פאר די מצרים דאס איז נאר נאך נאך והיה אם שמוע תשמע די מכות פאר דעם איז געווען אויך פאר אידן און און אבער זיי זאגן אונז האלטן די מכות כסדר אונז ווייסן וואס די מכות זענען ווייל וואס זאגט משה רבינו כסדר. אין די אלע פרשות וואס זאגט די אייבערשטער וידעתם כי אני ה' איך טו די אלע זאכן, ס'איז דא אין דעם אבער וידעתם כי אני ה', און די חילוק פון די אידן און די מצרים כאילו איז באמת'דיג נאר אז די אידן ווייסן שוין אדער ווייסן נענטער ווייל זיי זיי זענען דאך אויף משה'ס זייט, און די מצרים גייט נאך נעמען צייט ביז זיי ביז זיי ווייסן אויכעט. אבער דעי ווייסן דעי דעי ווייסן איז איז באמת גארנישט, ס'איז נישט אונז האבן מנצח געווען, נישט איך האב א סעלושען. אזוי ווי איך זאג, איך האב נישט קיין סעלושען צו די פראבלעם פון וויאזוי קען מען זיין סיי א שבת'דיגע איד און סיי א וואכעדיגע איד, איך ווייס נישט, ס'איז א סתירה, איך זאג קלאר אז ס'איז א סתירה און איך מאך אפילו א ברכה אויב אונז רעדן שוין וועגן שבת, יעדע וואך מאך איך א ברכה ברוך המבדיל בין קודש לחול, און איך זאג, איך ווייס ס'איז דא זמנים פון קודש, ס'איז דא א צייט וואס איך פיל גאט און ס'איז דא חול און ס'איז נישט, און איך מאך אויף דעם א ברכה ווייל ס'איז זייער א אמת'דיגע חלק פון די מציאות, און איך זאג נישט.

משיח איז נאכנישט געקומען, אונז דארפן נאך אלץ בעטן השם ימלוך לעולם ועד, און ביז דערווייל איז נאך אלץ דא סתירות, נאך אלץ דא צען מכות, ס'איז דא א גאולה, און די גאולה איז גיי איך רופן פון סיפור יציאת מצרים, אדער אין די תורה אין די מקרא הייסט דאס שירת הים. וואס איז וואס איז די גאולה? וואס איז די, איך קען אפילו אז איך בין נישט דארט אין אלע זאכן, קלייניקייטן איז מען מן הסתם יא דארט, און צו וויסן, צו האבן אביסל אביסל א וועג, אביסל א. אזויווי א, אזויווי א ביבשה בתוך הים, אזויווי א וועג, ס'איז דא א וועג אדורך די, אדורך די ים, ס'איז דא א וועג אדורך די סתירה, ס'איז דא א וועג מעבר פון די גאנצע סתירה, פון די גאנצע דילעמע, ס'איז דא א וועג אנצוקומען דערצו. און די וועג הייבט זיך אן צו פארשטיין א זייער א וויכטיגע זאך, וואס איז, ס'איז אמת סיין פון די, פון די פשוט'סטע לעוועל פון לעבן איז עס אמת, און ס'איז אמת אויב מען קען מיט דעם גיין באמת ביזן סוף, ביז די טיפסטע לעוועל פון אלעס, איז עס, איז עס אויכעט אמת. און די, און די זאך איז אזוי, אלע זאכן וואס אונז רעדן אין אונזער לעבן, אלע זאכן וואס אונז לעבן, מענטשן קומען מיט מעשות, איך בין א קנעכט אין מצרים, איך בין נישט א קנעכט אין מצרים, איך בין א, אויב מען רעדט ברחניות, איך בין א זייער סעלפיש מענטש, איך, אלעס וואס איך טו, טו איך כל מה שאני עושה לכבודי, איך טו נאר פאר זיך. אדער א צווייטער האט א אנדערע מעשה, איך בין א פארצארעטע מענטש, איך, איך מוטשע זיך מיט תאוות. איך יא אדער פארקערט מענטשן האבן מעשה איך בין א צדיק איך בין א גוטער מענטש וואטעווער מעשה יו העוו די די אלע זאכן וואס מען קומט און מענטשן קומען מיט דעם מיט א מורא'דיגע א מורא'דיגע שטארקייט ער איז זייער פארט פון די מעשה דאס איז דאס איז דאך די אמת דאס איז דאך די מעשה איך בין דאך אין מצרים איך בין דאך אדער אזוי ווי אונז זאגן אננעמען איינע פון די פראבלעמען איך בין איך בין א סעלפיש מענטש, וואס מיינסט, איך זעה דאך, איך טוה נאר פאר זיך, אפילו ווען איך טוה א גוטע זאך, יא, ווייל איך האב אזא חשבון אז ס'גייט צוריק קומען צו מיך, איך בין א סעלפיש מענטש. מ'דארף, מ'דארף וויסן די פאקט, און די פאקט איז אז ס'ארבעט נישט אזוי. די פאקט איז, ס'דא נאר ריאליטי, די ריאליטי איז איז די אינגרידיענטס, די זאכן פון וואס אונז בויען אונזערע מעשות. אבער די מעשות זענען מעשות פאר זיך. און נישט נאר די מעשה'ס זענען מעשה'ס פאר זיך, רוב פון די מעשה'ס וואס אונז פארציילן, זענען סקריפט וואס איינער אנדערש האט געשריבן פאר אונז, און אונז מאכן נאך, און אלע מענטשן וואס זיי טוען מאכן זיי נאך זאכן, און מ'קען עס ווייזן און מ'קען עס מ'קען עס זעהן אין אזויפיל אופנים, ס'איז דא אלע מינע ביכער און אלע מינע פיליזאפיעס וואס ווייזן דאס, סיי צו ווייזן עס מער פיליזאפיש, מער אזוי געגריבלט, און סיי זייער פשוט, אויב מ'לעבט, אויב א מענטש למשל. און מען וועט זאגן אין די פרשה. אין די פרשה, איינע פון די גרויסע זאכן וואס הייבט זיך אן אין די פרשה, און די אמת, ס'איז אין במדבר, איז קען מען רופן די ספר פון די, פון די מעשה, אבער אין בשלח שטייט עס אביסל, דאס איז די מתלוננים, קאמפלעינס, סיי שוין פון פאר פאר קריעת ים סוף, פאר און נאכדעם מיט די מן, מיט די שליו, מיט היש השם בקרבנו אם אין, מלחמת עמלק. ס'איז דא א מעשה וואס דאס איז די מעשה פון קאמפלעינס, אידן קאמפלעינען, און אידן קאמפלעינען, איינער פון די, ס'איז דאך מורא'דיג פאני אז מ'דארף אננעמען פון די זייט, איינער פון די גרויסע קאמפלעינס ווען די חז"ל רופן עס עשרה נסיונות ניסו אבותינו שוין צען עבירות מעל הים וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. די קאמפלעינס זענען מורא'דיג אינטערעסאנט, און ווייל קאמפלעינס איז ממש אזוי ווי אונז לעבן, למשל א מענטש האט א האט א רילעישאנשיפ מיט איינעם, ס'דא קאמפלעינס, דו האסט נישט ארויפגעריבן די גארבידזש, דו טוסט נישט, דו מיינסט נישט מיך. און יעצט, וואס איז דער תירוץ? וואס איז די ריאליטי פון די אלע קאמפלעינס? מ'קען זעהן די חוט העובר פון די אלע פראבלעמס זענען, פארוואס זענען אונז ארויס געגאנגען פון מצרים? וואס איז געווען בעסער צו זיין א טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר? וועלן מענטשן זאגן, ביסט משוגע?

און די פשוטע שכל זאגט איך ביסט גערעכט, די טענה איז ביסט הונגעריג, איך הער זייער גוט ביסט הונגעריג, דאס איז נישט קיין פראבלעם, דאס איז יעדע איינער מודה, אז מ'איז הונגעריג דארף מען עסן, מ'דארף קענען אפילו גיין שרייען אויף משה, משה רבינו האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, פליז מאך, געב מיך פרנסה, זאגט פרשת המן, ג' ג' בשלח, איך דארף פרנסה, דאס איז א, דאס איז א פאקט, דאס איז נישט קיין. דאס איז נישט קיין סקריפט. די סקריפט געשעהט ווען מען לייגט צו צו דעם א שטיקל. מען לייגט צו צו דעם א גאנצע מעשה. אה, דו משה, דו ביסט דאך סתם א גארנישט. די גאנצע יציאת מצרים האט זיך נישט געלוינט. אדער אזוי ווי אין משל הדיוט זאגט זי, דו האסט מיך האסט חתונה געהאט פאר מיר סתם פאר זיך ווייל דו האסט געדארפט איינער זאל זיך ממלא זיין דיינע תאוות. דו מיינסט קיינמאל נישט מיך. והא ראיה, האסט פארגעסן ארויסצונעמען די גארבידזש נעכטן ביינאכט און. און די תירוץ פון די מעריד קאפל טעראפי דא דארף אויף וואס ס'דארף אויפטון איז, יא ביסט גערעכט און מ'דארף טאקע ארויסנעמען די גארביזש, זייער זייער וויכטיג, אבער דאס מיינט נאכנישט די מעשה וואס דו פארציילסט אז טוב לי זיין סינגל ווי די וואס נעמט נישט ארויס די גארביזש ווייל ס'איז א סימן אז ער מיינט נישט גארנישט מיך, דעטס א סקריפט דעט יור פלעיאינג. און די סקריפט קען זיין מושפע פון זייער אסאך זאכן, און איינע פון די גרויסע חלקים אין די אין די שמועס איז צו וויסן פון וואו ס'קומען די אלע סקריפטס, ווייל למשל אין אנדערע סאסייעטיס וואס האבן אנדערע סארט עקספעקטעישאנס וועגן א מערידזש אדער וועגן א קאפל, גייט קיינמאל נישט זיין די סקריפט, ווייל ס'קען זיין א אנדערע טענה וועט זיין, אבער די טענה אז דו מיינסט גארנישט מיך, דאס איז א זייער א סארט טענה וואס שטימט זייער גוט פאר ווער ס'לעבט אין אמעריקע אדער אין די וועסט אין שנת צוויי טויזנט ניינצן, דאס איז יא ווייל. און זיי האבן אסאך זייער אסאך הנחות און זייער אסאך מ'האט געזען זייער אסאך מעשות אדער זייער אסאך מאוויס זייער אסאך קולטשרעל סטאריס וואס זענען גייען אין די סקריפט און אסאך רוב פייטס וואס מענטשן האבן דאס איז אמת און עס איז סאמטיימס סעד טו ריעלייז און סאמטיימס ענלייטענינג טו ריעלייז מאוסט פייטס דעט ווי העוו מאוסט סטאריס דעט העפען טו אס אר דזשאסט ריפלעיס אוו א מאווי וואס האליוואד האט שוין געמאכט פאר פֿערציק יאר צוריק און זיי מאכן עס איבער יעדע יאר מיט א צווייטע צווייטע קערעקטער און ס'מיינט נישט אז. ס'איז שלעכט. ס'מיינט נאר אז די וועג ווי אזוי אונז לעבן, די וועג ווי אזוי אונז פארציילן זיך אליינס אונזערע מעשות, די וועג ווי אזוי אונז שפילן אויס די סקריפט, די טענות וואס אונז האבן און די תירוצים וואס אונז האבן און די מעשות וואס אונז האבן, זענען אלע אזוי ווי חזרות אין אנדערע, און אויב ס'וועט קומען למשל אין אנדערע ווערטער, אויב ס'איז דא איינער וואס פארשטייט זייער גוט ווי אזוי די. סקריפט ארבעט? ווי אזוי? וואס איז די וועג ארויס פון יענע סקריפט? קען ער סאלוון זייער אסאך מענטשנ'ס פראבלעמען אויף איינמאל, און אמאל איז דא א מענטש, אזא גוטע רעבע אדער א גוטע טעראפיסט, און יעדער איינער קומט צו אים און און ער קען, וואס איז די פשט? ער איז אזא מין מומחה? וואס איז זיין מומחה'שאפט? אויב איינער איז א אמת'דיגע רעבע, א אמת'דיגע, זיין מומחה'שאפט איז, ער האט זיך חוקר געווען ביי זיך אדער ביי אנדערע מענטשן אזוי פיל ביז ער ווייסט באופן כללי די מעשה, ער האט געליינט די סקריפט פון די שרייבער וואס האט געשריבן די מעשה פון אלע מענטשן, און ס'איז דא בערך דריי סקריפטס וואס געשעט, למשל, מענטשן וואס טוען אין חינוך אדער אין שלום בית אדער אין וואסארא מין זאך, אלע אלע כמעט אלע ספעסיפיק יא דא איז די גאוה איז די פראבלעם און דארט לערנט ער נישט גענוג דארט מאכט ער נישט גענוג געלט דארט מאכט איז ער נישט גענוג קלין דארט ער ווייסט אז די אלע זאכן קען מען אראפנעמען בערך צו בערך דרײַ סקריפטס און ס'דא מענטשן וויאזוי הייסט ער איי פארגאט היז נעים וואס האט געשריבן א א בוק צו מסביר זיין אז אלע מעשות אין קולטשער זענען קען מען מאכן צוזאמלייגן צו בערך דרײַ מעשות אדער מ'קען עס מפרט זיין צו פֿופֿצן. ס'דא נאר זייער ווייניגע איינער וואס פארשטייט ווי אזוי די סקריפטס ארבעטן, וואס די וועג אריין זיי, וואס די וועג ארויס זיי, וואס די פראבלעם, וואס די סעלושען. גלייך קומט צו אים א מענטש, ער זעט ער זעט אז דער מענטש, אה, דו שפילסט א סקריפט, וואס איך דארף טון, איז דיך ווייזן אז עס איז דא א צווייטע סקריפט, עס איז דא א צווייטע סקריפט וואס זאגט, מיין מאן האט מיך זייער ליב, משה רבינו האט מיך זייער ליב, ער האט ארויס גענומען פון מצרים מיט, וואס זאגט וואס זאגט כלב אין פרשת שלח, וכי לא זה בלבד עשה עמנו בן עמרם מען האט אונז ארויסגענומען פון מצרים מען געט אונז די מן קום איך זאג די אלע פאקטן זענען נישט קיין מחלוקת איך פארצייל דיך די מעשה קוק איך האב א אנדערע סקריפט פאר דיך משה רבינו איז א גוטער מענטש יא האט אפשר ווייסטו וואס די די איז דא א פראבלעם מען דארף מען דארף זיך עצה געבן מיט וואס וועט זיין אין ארץ כנען מיט די מרגלים אבער די סקריפט נעם ארויס איך האב פאר דיך א צווייטע סקריפט און די די די חכמה די חכמה פון וואס איך זאג עס נאך אזוי די פשוטע אופן צו קענען שפילן אביסל א אנדערע סקריפט צו וויסן אז ס'איז דא נאך פאסיביליטיס, ס'דא נאך אפציעס אין די סקריפט וואס אונז לעבן, די סקריפט וואס אונז שפילן נאך איינער אנדערש'ס סקריפט, דאס איז, די זאך איז ממש אמת'דיג חירות, די זאך איז אמת'דיג וואס מ'קען רופן א בן חורין. און אונז האבן גערעדט וועגן דעם פסח אז די גאולה איז סיפור יציאת מצרים. א מענטש זאל קענען זיך רופן זאגן א בן חורין דארף ער קענען, ער לעבט זיין אייגענע מעשה, ער לעבט נישט איינער אנדערש'ס מעשה. פרעה'ס מעשה איז, ענק זענען די די פאראזיטן וואס זיי ועלה מן הארץ און מילא דארף מען ענק און די אידן האבן געלעבט אין די סקריפט אונז זענען די עבדים אונז זענען גערעכט אונז זענען נישט גערעכט דיין סקריפט איז א עיוות און משה רבינו'ס גרויסע זאך איז געווען איך גיי דיך געבן א אנדערע זאך איך גיי דיך געבן א תורה איך גיי דיך געבן א סיפור יציאת מצרים איך גיי דיך געבן א שירת הים א דיפרענט סאנג זינג א אנדערע ניגון די פאקטן טוישן זיך נישט ס'איז טאקע מען נאך אלץ הונגעריג די מאן טעיסט נאך אלץ גוט אדער נישט גוט עס איז נאך אלץ דא מצרים נוסע אחריהם נאך אלץ די אלע זאכן זענען נאך דא. אבער די מעשה איז א גאנץ אנדערע מעשה, די סקריפט איז א אנדערע סקריפט, און ווען די רגע וואס מען כאפט אז די סקריפט איז אנדערש, קען מען טרעפן א וועג ארויס פון די ים, ווייל די ריזען פארוואס מענטשן זעען נישט די וועג ארויס פון די ים, ער זעט די מצרים פון די בערג און די ים פון דא און די מדבר פון דארט, פארוואס טראכט ער נישט איין מינוט מען קען דאך, מען קען דאך עפעס טון, מען קען דאך גיין אין די ים, מעטאפאריקלי, מען קען גיין, איז ווייל ער איז ער האט געליינט אזויפיל מעשות, זיין זיין מח ארבעט שוין, אז נאך דא קומט, דערטרינקט מען זיך, דאס איז דאך די מעשה, אזוי האט מען דאך אונז געלערנט, די מעשה איז נאכדעם וואס. מען האט געהערט כך וכך, איז מען באנקראט א גוטן טאג, קום איך דיך זאגן ניין, ווער האט דיך פארקויפט? ווער האט דיך געזאגט אז דו דארפסט לעבן די מעשה? ס'איז דא נאך מעשה'ס, ס'איז דא א צווייטע מעשה וואס זאגט אז די גאנצע מעשה איז נאר וואס איז די אייבערשטער'ס מעשה, וואס זאגט ער ואכבדה בפרעה ובכל ח, די אלע זאכן זענען נאר מניעות, און זיי זענען נאר אזוי ווי טריקס, כדי צו מאכן די הצלחה דיינע בעסער, דאס איז א מעשה וואס א מענטש קען זיך פארציילן, ס'איז דא אמאל מענטשן וואס לעבן די מעשה, למשל אויב. למשל דער ברסלב'ער רבי זאגט אז אסאך זאכן זענען נאר מניעות, מ'דארף זיך מחזק זיין. וואס ער זאגט אין א גרויסע וועג איז, דו קענסט האבן א אנדערע מעשה, דו קענסט לעבן א אנדערע סקריפט, אינסטעד פון אז ווען איך האב א תאווה, ווען איך האב א נפילה, ווען ס'גייט מיך נישט, ווען כ'האב צוויי טעג שוין נישט געעפנט א אידיש ספר און נישט געטראכט פון גאט, איז דאס די מעשה, מ'זאגט וואס איז די סקריפט פון די יצר הרע, וואס איז די סקריפט פון פרעה, דו ביסט א גארנישט, דו ביסט א לא יצלח, דו ביסט א שייגעץ. וואס זאגט דער רבי פון ברסלב, ניין, די סקריפט איז, דאס זענען מניעות, דאס זענען אנדערע, דאס זענען זאכן, די מניעות זענען דא כדי ער זאל זיך מתגבר זיין אויף דעם כדי די מעשה זאל זיין, דאס איז די, ווען מען גייט צוריק צו יענעם, דאס איז אזויווי די מעשה פון דיר, דיין דיין מעשה איז דו ביסט דער גיבור וואס איז זיך מתגבר אויף די אלע מניעות, אדער וואס איז זיך מתגבר אויף חלק פון זיי, דען דען קומסטו און אפילו ביסטו דורכגעפאלן טויזנט מאל, נאו יו העוו א דיפרענט סטארי טו יור לייף, נאו יור לייף העז א דיפרענט ניגון, יעצט זינגסטו שוין א גאנצע אנדערע ניגון, יעצט זינגסטו שירת הים, און בעל שם טוב האט אנגעמערקט אז אין שירת הים, רעדט מען אסאך פון די פון מצ פון די מצרים, אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל, הו קעירס וואס די אויב האט געזאגט, ווייל דא ביז יעצט נעכטן איז געווען אמר אויב א צרה, איז דאס געווען ויצעקו בני ישראל, רבונו של עולם דא שטייט מצרים אונטער מיך. קומט מען זאגט א שיעור, ניין, ס'איז א חלק פון די ניגון. ס'איז א פארט, ווייל די גאנצע, די גאנצע מרירות איז נאר געווען א היכי תמצי, איז נאר געווען א וועג וויאזוי מ'זאל קענען אנקומען צו די, צו די שירה, צו די, צו די גאולה. און דאס איז די סעלושען אויף, אויך פאר מער פנימיות'דיגע פראבלעמען, און דא גיי איך זאגן די מער פנימיות'דיגע וועג פון דאס זאגן. און מ'דארף וויסן אז די אלע מעשיות וואס אונז האבן, כ'בין געווארן א שלעכטער מענטש, דו ביסט מער עגאאיסטיש, דו מיינסט נאר זיך, דו מיינסט קיינמאל נישט, דו מיינסט קיינמאל נישט א צווייטן, דו מיינסט קיינמאל נישט, דו מיינסט קיינמאל נישט גאט. ס'איז נישט די פאקט. די פאקט איז אז איך לערן. די פאקטן זענען נאר זאכן וואס מען קען זען. זאכן וואס זענען עקזיסטירן. די פאקט איז אז איך לערן אמאל, די פאקט איז אז אמאל לערן איך נישט. דאס זענען די פאקטן. דאס זענען ריאליטי. יעצט די תורה וואס מען הערט פון אסאך מענטשן, אבער יעצט האב איך געכאפט אז איך מיין נאר זיך אלעמאל, איך מיין קיינמאל נישט גארנישט. דאס איז א מעשה, דאס איז אזא סארט מעשה, אזוי ווי די מעשה אז טוב לנו עבוד את מצרים, ס'איז אזא מעשה, א שיינע סקריפט וואס איינער האט דיך פארקויפט, האסט ערגעץ געקויפט, אבער דו מוזט נישט גלייבן מיט די מעשה. און מען קען, די אלע מעשיות זענען נאר וועגן צו פארציילן מעשיות, וועגן, ווי כ'האף בא פרעה, ס'דא א ריזן פארוואס פונקט די מעשה איז דא.

ער איז געווארן ערגער פרעה, מיינע פראבלעמען זענען געווארן ערגער. וואס זאגט דער אייבערשטער? דו מיינסט אז פרעה איז געווארן ערגער? איך בין געווארן, איך האב עס געטון, איך בין מחזק את לב פרעה. דאס איז א מורא'דיגע, א מורא'דיגע סוויטש. יא, דיינע פראבלעמען זענען, די פאקט איז א פאקט, איך זאג נישט צו זיין בלינד צו די מציאות, צו זיין פאנטאזירן קיינמאל נישט גוט, קיינמאל, פאנטאזיר נישט, יא, ביסט, האסט זיך, דאס איז געווען די דרשה פרעה, יא, ביסט, האסט זיך מחליט געווען צו אנהייבן צו דאווענען יעדע אינדערפרי, און וועגן דעם. האסטו דיך באקומען א מורא'דיגע פייט, האסט אנגעהויבן צו ווערן צוקריגט מיט אסאך מענטשן, א פאקט, איך טויש נישט די פאקט, אבער די מעשה מיינט נישט אז עס איז שלעכט, עס מיינט נישט אז דו ביסט געווארן שלעכט, דאס איז א מעשה, דו קענסט זאגן, קען זיין דער אייבערשטער האט עס אזוי אויסגעפירט, אבער דאס איז נאר א וועג, ווען איך זאג דער אייבערשטער האט עס געפירט איז נאר א וועג צו כאפן אז די מעשה איז נאר א מעשה, די פאקט איז די פאקט און די מעשה איז א מעשה, און וואס איז די אמת? די אמת איז, וועט מען זען וואס וועט אנקומען אין די ענד. אבער דו מוזט נישט זאגן איך בין געווארען שלעכט, ס'קען זיין אז ס'איז ארויסגעקומען די אלע שלעכטע מדות כדי איך זאל זיי קענען, איך זאל זיי קענען, איך זאל זיי קענען באזיגן, אזוי ווי ליטערעלי די מעשה פון הכבדתי פרעה, איך וויל, איך וויל אז פרעה זאל ווערען ערגער, כדי אז די ערגסטע פרעה זאל איך באזיגן, נישט די חכמה צו מנצח זיין פרעה ווען ער איז א גוטע, ער וויל זיין א גוטע גוד בוי, ניין, די חכמה איז זיין א בעד בוי, דעמאלס גיי איך, דעמאלס גיי איך ווייזען וידעו מצרים כי אני השם. און אזוי אלע זאכען, אלע זאכען וואס געשעהן, די אלע, די אלע סארט. זאכן די אלע סארט גילויים וואס מ'איז מגלה ווי שלעכט זאכן איז אדער ווי שלעכט אונז זענען וואס אסאך מאל מ'טרעפט עס איז אביסל סעד אפילו אסאך מאל טרעף איך ס'דא צוויי סארט מענטשן ס'איז דא אזעלכע אינגעלייט וואס רופן זיך עובדי השם אדער מער טיף מער טראכטערס. טרעף אזא מענטש, און און בקיצור, האט ער אסאך א ערגערע מעשה פון זיך אליינס, יא, ער האט געליינט עפעס א בוק וואס זאגט אז אלע מענטשן מיינען נאר זיך, אדער עפעס א מוסר ספר וואס אפילו וואס זאגט דאס, מיינסט נאר זיך, און אפילו ווען טוסט א גוטע זאך איז ווייל דו ווילסט פילן גוט. דאס איז דאך א מעשה, ווער האט דיך געהייסן גלייבן די מעשה? ס'איז דאך סתם א מעשה. זעסט דאך אז דו טוסט גוטע זאכן, זעסט דאך אז דו האסט הנאה, אינסטעד פון זאגן, אה, איז דאך א סימן אז יא, איך בין בסוד א גוטער מענטש, איך האב ליב צו טון גוטע זאכן, ברוך השם. מאכסטו א גאנצע תירוץ, א גאנצע פשעטל, טוב לנו עבוד את מצרים, נעה, איך האב א ריזן, איך וואלט געווען בעסער צו זיין אין מצרים מיט די געפילטע פיש דארט. אמת'דיג, איך טו עס נאר וועגן דעם. וואס הייסט דו טוסט עס נאר? דו זעסט אז דו טוסט עס נאר וועגן דעם? דאס איז נישט א פאקט, דאס איז א סטארי, דאס איז א סקריפט וואס דו שפילסט, און לכבוד די סקריפט, באמפסטו אריין אין נאך זאכן, און די ערשטע השכלה פון גאולה, די ערשטע זאך, ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו, די ערשטע סקריפט פון עם ישראל, די ערשטע סקריפט איז מ'זאל קענען זינגען א שענערע ניגון, זינגען א זיסערע ניגון, זינגען א ניגון וואס זאגט, יא, איך בין דער גוטער מענטש, און ס'איז דא גוטס, און ס'איז דא, ס'איז דא אפשר סעלפיש דעזייערס אין מיך, אויכעט עקזיסט, אבער מ'מוז נישט מאכן פון דעם די הסבר אויף אלעס. נישט דאס איז די הסבר אויף אלעס, נישט דאס וואס די נעכטן האט ער פארגעסן ארויסצונעמען די גארביטש איז די הסבר אז ווען ער האט מיך ליב מיינט ער אויך נישט זיך, ניין דא מיינט ער זיך, און דא דא איז ער געווען פויל און ער האט נישט געטראכט פון דיך, און דא און באופן כללי מיינט ער יא דיך, און אזוי קען מען טוישן די מעשה און אזוי קען מען, מען זאגט יעדן טאג די שירת הים האבן חזל מתקן געווען אדער ווער ס'האט מתקן געווען די סידור זאגן יעדן טאג די שירת הים, מען דארף יעדן טאג קענען. זינגען א צווייטע ניגון און אין די ניגון קענסטו פרעימען די גאנצע טאג, ס'איז דא אויב ארדוף אשיג אחלק שלל, ס'איז דא תיפול עליהם אימתה ופחד, ס'איז דא מקדש השם כוננו ידיך, ס'איז דא עד יבוא עמך עד יעבור עמך השם, ס'איז דא די אלע זאכן און מ'קען מ'קען מ'קען גיין אין א אנדערע אין א אנדערע מעשה און ס'ק און די רגע וואס מ'כאפט אז די אלע מעשות וואס אונז פארציילן זענען נישט מוכרח הייבט מען אן צו זוכן אנדערע מעשות, מ'קען זוכן אנדערע מעשות, מ'קען טרעפן אנדערע מעשות, מ'קען אויספרובירן אנדערע סקריפטס, וואס וועט זיין אויב כ'וועל. היינט גיין צו מיין באלעבאס, און אינסטעד פון מיין סקריפט וואס איך האב אין מיין קאפ א גאנצע טאג אז ער וויל מיך אויסנוצן וועגן דעם, אקעי, איך פארצייל זיך א אנדערע סקריפט, זאג דיין קאפ א צווייטע סקריפט, ער איז פשוט א מענטש ער האט דאך זיינע פראבלעמען, איך העלף אים, איך וויל אים העלפן, פארגעס פון די גאנצע ער נוצט מיך אויס, און איף יו סטארט דואינג דעט יו טריי איט, און ס'איז בד איך איך זעה עס גראדע בחוש און ס'איז בדוק ומנוסה, דו טרייסט צו גלייבן א צווייטע סקריפט און זינג א צווייטע ניגון, מיטאמאל גייט ער דיך אויכעט ענטפערן אנדערש. פארוואס? ווייל מען קען זעהן, דו פירסט שוין, דו רעדסט שוין אנדערש, אלעס איז אנדערש. דאס איז די די גרויסע גאולה פון קענען זעהן אז עס איז נישט דא נאר איין סקריפט צו לעבן, און עס איז זייער אסאך סקריפטס צו לעבן, מען קען עס, מען קען דאס מפרט זיין אויף אזויפיל פריטים, אויף אזויפיל משלים וואס איך זעה יעדן טאג מענטשן און מיך, וואס זיי טוען א כסדר די זעלבע זאך, די זעלבע, ער באמפט א גאנצע צייט אריין אין די זעלבע לופס, און פרעגט די זעלבע קשיא, שוין פינף יאר פרעגט ער מיך די זעלבע קשיא. איך וויל אים נאר ווייזן, ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי צו פרעגן די קשיא, ס'איז דא, מ'קען, ס'איז דא נאך סקריפטס וואס צו שפילן, און מ'מוז נישט שפילן די סקריפט, און דאס איז די גרויסע תועלת פון ליינען מעשיות און פון הערן אנדערע ניגונים און פון ליינען אנדערע סאנגס, אז מ'קען הערן אז ס'איז דא אנדערע סקריפטס, און דער'ס דיפרענט וועיס טו, דער'ס דיפרענט טינגס טו קאפי, דיפרענט סקריפטס טו פלעי, דער'ס אדער שאוס טו טו העוו, ס'מוז נישט זיין נאר איינס, ס'מוז נישט זיין דאס פון מתי ספרא, ס'איז דא אנדערע, ס'איז דא איינס פון וידעתם כי אני השם.